מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף לט עמוד ב'. לאמיר נעמען די פיפטע שורה פון אויבן. האמיר גערעדט דא פון שמעון הצדיק, די גרויסע מופתים, די גרויסע זאכן וואס זענען געשען בחייו פון שמעון הצדיק. און אויף דעם זאגט די גמרא יעצט, תנו רבנן, אותה שנה שמת שמעון הצדיק, די יאר וואס שמעון הצדיק איז נפטר געווארן, אמר להם האט ער געזאגט פאר כלל ישראל, בשנה זו הוא מת. דעם יאר גייט ער שטארבן. ער רעדט אויף זיך. אנשטאט צו זאגן איך גיי שטארבן, האט ער געזאגט בשנה זו הוא מת. אל תפתח פה לשטן, גיי נישט ארויס זאגן אה איך גיי שטארבן, ניין. בשנה זו הוא מת. אמרו לו האט מען אים געפרעגט, מנין אתה יודע? רבי פון וואנעט ווייסטו דאס? ווי ווייסטו אז דער יאר גייסטו שטארבן? אמר להם, האט ער געזאגט צו זיי, בכל יום הכיפורים, א יעדן יום כיפור, היה מזדמן לי זקן אחד, לבוש לבנים, ועטוף לבנים, א יעדן יום כיפורים, קומט צו מיר א דמות פון א מענטש, אין ווייסע קליידער, ארומגענומען מיט ווייס, נכנס עמי, ער גייט אריין מיט מיר אין קדשי קדשים, ויצא עמי, און ער קומט צוריק ארויס מיט מיר. די ראשונים רעדן שוין, וואס מיינט א מענטש גייט אריין מיט אים? מיר ווייסן דאך אין פסוק שטייט זייער קלאר אז קיינער קען נישט אריינגיין מיט אים. נאר אפשר איז א דמות פון פון באשעפער אליינס עס רעדט מען ארום וואס איז געווען דארטן איז על כל פנים מען זאגט א יעדע יאר איך גיי אריין אין בית המקדש א מענטש קומט מיט מיר א דמות פון א מענטש קומט אריין מיט מיך לבוש לבנים עטוף לבנים און ער קומט מיט מיר אריין און צוריק ארויס והיום נזדמן לי זקן אחד און דאס מאל אויכעט איז געקומען א זקן אחד אבער געווען לבוש שחורים ועטוף שחורים ער איז געווען ארומגענומען מיט שווארצע קליידער, א סימן פון אבילות. נכנס עמי, ער איז מיט מיר אריינגעגאנגען, ולא יצא עמי, אבער ארויסגעקומען איז ער נישט מיט מיר. איז פון דעם פארשטיי איך, דאס א סימן צו מיר, אז דאס איז מיין לעצטע יאר, שוין מער וועל איך נישט אריינגיין אין קדשי קדשים. אחר הרגל, נאך סוכות, חלה שבעה ימים, איז ער טאקע געווארן קראנק פאר זיבן טעג, ומת, ער איז געשטארבן. ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם. נאך די מעשה אז דער הייליגער כהן גדול ר' שמעון הצדיק ער ווערט נפטר, שוין מער ווען זיי האבן געזאגט ברכת כהנים האבן זיי שוין מער נישט גענוצט דעם שם הוויה, נארמאל פלעגן זיי ארויסזאגן דעם שם הוויה, יעצט ס'פעלט זיי די כהן גדול, ס'פעלט זיי די גרויסע מענטש וואס איז געווען מיט זיי, זיי האבן שוין געהאלטן, מיר זענען שוין מער נישט פאסיג דערפאר, מיר זענען שוין מער נישט ראוי דערצו, איז נמנעו מלברך בשם. תנו רבנן, ארבעים שנה קודם חורבן הבית, פערציג יאר פארן חורבן בית שני, לא היה גורל עולה בימין, און זיי האבן געזען אז אין די צייט פון שמעון הצדיק, א יעדעס מאל ווען ער האט אויסגענומען דעם גורל לשם, איז דאס געווען זיין רעכטע האנט, א מורא'דיגע סימן פאר כלל ישראל. שפעטער, אמאל יא, אמאל נישט. אבער די לעצטע פערציג יאר איז שוין קיינמאל מער נישט געווען אזא זאך, לא היה גורל עולה בימין. ולא היה לשון זהורית מלבין, דער רויטער פאדעם וואס מען האט געהאנגען, וואס נאכדעם וואס מען האט אראפגעווארפן דעם שעיר לעזאזל, ס'האט געדארפט ווערן צו ווייס, שוין מער נישט געווארן ווייס. ולא היה נר מערבי דולק, דער נר מערבי, די איין לעכטעלע אויפן מנורה, וואס האט אייביג געברענט, דאס איז געווען די לעצטע, מען האט געברענט, מען האט עס אנגעצינדן פון דארטן, עס האט אייביג געברענט אפילו די אויל פון די אנדערע האבן זיך שוין געענדיגט, האט דאס ווייטער געברענט. דאס איז אויך שוין געווען געענדיגט, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליהן, די טיר פונעם היכל האט זיך געעפנט פון זיך אליינס, מען האט עס צוגעמאכט ביינאכט, אינדערפרי קומט מען, די טויערן זענען אפן, ס'איז געווען אזא סימן פאר די אויבים, די פיינט, קומטס אריין, מאכטס וואס עטס ווילטס דא, כאילו ס'איז א אינוויטעישן, מען קען שוין חורבן, מען קען שוין מאכן דעם חורבן, מען קען שוין קאלע מאכן די בית המקדש, א מורא'דיגע צער פאר כלל ישראל צו זען אזא סארט זאך. עד שגער בהן רבי יוחנן בן זכאי, ביז רבי יוחנן בן זכאי איז געקומען, אמר לו, האט ער געזאגט צום היכל, היכל היכל, מפני מה אתה מבעית עצמך, פארוואס מאכסטו אזא פחד אין דיך אריין, וואס איז דאס דו עפענסט די טירן, דו ווילסט דא ווייזן די צייט פאר די גלות איז שוין דא, די צייט פארן חורבן איז שוין דא, פארוואס מאכסטו א אייגענע פחד, פארוואס עפנסטו די טירן אזוי? יודעני בך שסופך עתיד ליחרב, מיר ווייסן אז די סוף וועט זיין אז די בית המקדש וועט חרוב ווערן, וכבר נתנבא עליך זכריה בן עדוא, און מיר ווייסן דאס שוין, ס'איז דא א עדות אויף דעם אויכעט, עס איז דא א נבואה אויף דעם, אז פתח לבנון דלתיך, אז די טירן פונעם בית המקדש עפענט זיך, ותאכל אש בארזיך, און א פייער וועט קומען און וועט עסן די העלצער. אבער פרעגט אים וואס יעצט? ס'איז פערציג יאר פארן חרבן, יעצט איז נאכנישט די צייט. מיר צדיקים, מיר, מיר וואס זענען די עובדי השם, מיר ווייסן דאס וועט זיין, דאס וועט זיין די אחרית פונעם בית המקדש וועט חרוב ווערן, און מיר ווייסן דאס, און עס איז דא א נבואה אז די טירן זאלן זיך עפענען, אבער פערציג יאר פארדעם, דאס איז צופרי, פאר די רשעים טוט עס גארנישט ממילא נישט, עס וועט גארנישט אויפטוהן מיט דערמיט, איז פארדעם זאגט ער אים מפני מה אתה מבעית עצמך, אז דו עפנסט די טירן, דו ווייזט אזא אפנקייט, דאס מאכט פשוט א פחד צו דיך אליינס פאר אונז, מיר ווייסן וואס דער סוף וועט זיין, און פאר די רשעים וועסטו גארנישט אויפטון דערמיט, איז מיט דעם בעט איך דיר זאלסט אויפהערן. און די ראשונים זאגן ס'איז דא א מחלוקת אין דעם, האט עס טאקע אויפגעהערט? אדער ניין ס'איז ווייטער אנגעגאנגען? אמר רבי יצחק בן טבלאי, זאגט רבי יצחק בן טבלאי, למה נקרא שמו לבנון, פארוואס ווערט דער בית המקדש אנגערופן לבנון, שמלבין עוונותיהן של ישראל, אז ס'מאכט ווייס די עוונות, די עבירות פון כלל ישראל דורך קרבנות, א בית המקדש, א מענטש האט חוטא געווען, א מענטש האט עובר געווען אויף עבירות, קומט אין בית המקדש, ער בעט זיך איבער, ער איז זיך מתוודה ביים באשעפער, ער ברענגט קרבנות, דורך דעם כלל ישראל האט א כפרה. פאר דעם הייסט עס שמלבין, לבנון פון ווייס שמלבין עוונותיהן של ישראל. אמר רב זוטרא בר טוביה, למה נקרא שמו יער, מען זעט אויך אז די בית מקדש ווערט אנגערופן א וואלד, דכתיב בית יער הלבנון, לומר לך, דיר צו זאגן, מה יער מלבלב אף בית המקדש מלבלב, אזוי ווי א וואנט, א וואלד, ס'וואקסט דארטן זאכן, זאכן וואקסן, קומען אויף בלומלעך, ביימער, וואס זאל נאר זיין, וואקסט דארטן א וואלד, אף בית המקדש מלבלב, אזוי אויך אין בית המקדש, ס'אויך, ס'דא זאכן וואס וואקסן דארטן, דאס איז בעצם א גמרא וואס אונז האבן געלערנט דף כ"א. דאמר רב הושעיא, בשעה שבנה שלמה בית המקדש, ווען שלמה המלך האט געבויט די בית המקדש, נטע בו כל מיני מגדים של זהב, האט ער איינגעפלאנצט געוויסע סארטן סארטן פירות, פרוכטן, זאכן, אבער אלעס געווען פון גאלד, והיו מוציאים פירות בזמניהם, און די פרוכט איז אויסגעקומען כאילו. נארמאל געצייטיגט האסט א עפל, ס'וואקסט מיט די סיזען פון די עפלעך, טרויבן מיט די סיזען פון די טרויבלעך, ס'איז געווען כאילו גאנץ נארמאל, וכיוון שהרוח מנשבת בהן, און ווען די רוח האט אנגעהויבן צו בלאזן אויף דעם, היו נושרין פירותיהן, איז די פרוכטן פאלן אראפ, שנאמר ירעש כלבנון פריו, אזוי ווי די פסוק זאגט אונז אז די פרוכט זאל זאל זיך רוישן אזוי ווי אין בית המקדש. ומהן היתה פרנסה לכהונה, און דאס האבן די כהנים געקענט נעמען, און זיי האבן עס פארקויפט, נאכדעם האבן זיי געהאט א פרנסה. אבער כיוון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל, יבשו, ווען די גוים זענען אריינגעקומען אין בית המקדש, זיי האבן געוואלט חרוב מאכן דעם בית המקדש, איבערנעמען דעם בית המקדש, יבשו האט זיך די גאנצע זאך אויסגעטריקנט, שנאמר, ופרח לבנון אומלל. אז ס'איז געווארן אומלל מיינט כאילו ס'איז אויסגעטריקנט ס' ס'האט זיך געענדיגט. ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו, אבער לעתיד לבוא, דער אייבערשטער העט בויען א בנין בית המקדש השלישי, דער אייבערשטער העט עס אונז צוריק געבן, שנאמר, פרוח תפרח ותגל, ס'וועט נאך איין טאג וואקסן, ס'וועט זיך פרייען, אף גילת ורנן, אויך עפעס א סארט לשון פון פרייען, כבוד הלבנון נתן לה, די כבוד פונעם בית המקדש האט מען זי צוריק געגעבן. איז געשטאנען די משנה נתנן על שני השעירים, דער כהן גדול נעמט די גורל און ער לייגט עס אראפ אויף די צוויי שעירים, תנו רבנן. זאגט די גמרא, עשר פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום, צען מאל דערמאנט דער כהן גדול דעם שם הוויה, ער זאגט ארויס דעם שם המלכות אויפן טאג פון יום הכיפורים. ג' בוידוי ראשון, דריי מאל ווען ער זאגט דעם וידוי ראשון זאגט ער אנא השם חטאתי עוויתי פשעתי, שפעטער זאגט ער עס נאכאמאל איבער, שפעטער זאגט ער נאכאמאל, ער זאגט דעם פסוק, איז ווען ער זאגט וידוי זאגט ער דריי מאל דעם שם, ושלושה בוידוי שני, די צווייטע מאל וואס ער גייט זאגן וידוי, די ערשטע מאל ווען ער האט געזאגט וידוי איז דאך געווען פאר זיך מיט זיין שטוב, צווייטע מאל גייט ער זאגן פאר אחיו הכהנים, איז גייט ער דארט נאכמאל דריי מאל זאגן ושלושה בשעיר המשתלח און אויפן שעיר המשתלח וואס ער בעט זיך אויס פאר כלל ישראל איז נאכמאל זאגט ער דריי מאל שטייען מיר ביי ניין ואחד בגורלות און איינמאל ביי די גורלות ווי מען האט דערמאנט אז ער נעמט ארויס דעם גורל וואס אויף דעם שטייט לשם מיינט נישט לשם נאר אויפן גורל איז געשטאנען דעם אייבערשטנ'ס נאמען און ער זאגט אויס לשם חטאת צו לשם איז ווייטער ווען ער זאגט דעם ווארט לשם זאגט ער אויס דעם שם הוויה און ווייטער כלל ישראל הערט עס זיי בוקן זיך און זיי זאגן ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד דערציילט די גמרא וכבר אמר השם ונשמע קולו ביריחו ווען דער כהן גדול האט געזאגט דעם ווארט האט ער אויסגעזאגט דעם שם האט מען עס געהערט פון אזוי ווייט ביז צו יריחו אמר רבה בר בר חנה, מירושלים ליריחו עשרה פרסאות, פון ירושלים ביז יריחו איז צען פרסאות, דאס הייסט א גאר א ווייטע וועג, צו אַכט און דרײַסיק צו צוויי און פֿערציק קילאמעטערס, א גאר א לאנגע וועג וואס מען האט געהערט דעם כהן גדול. נאך א זאך, וציר דלתות ההיכל נשמע בשמונה תחומי שבת, וציר דלתות, די הינדזשעס פון די דלתות פון די עזרה, ווען מען האט עס געעפנט, געווען זיכער שווערע גרויסע טירן, איז האט מען עס געהערט אויף אזוי ווייט ביז שמונה תחומי שבת. נאך א זאך, עזים שביריחו, היו מתעטשות מריח הקטורת, זיי האבן געדארפט סניזן פון די מריח הקטורת, דאס הייסט, דאס איז געווען יריחו, ווייט אוועק, אזוי ווייט האט מען געשמעקט דעם בשמים, האט מען געשמעקט דעם גוטן שמעק פון קטורת, אז די עזים דארטן האבן זיי געדארפט מאכן א, האבן זיי געדארפט סניזן פונעם ריח הקטורת. נאך א זאך איז געווען, נשים שביריחו אינה צריכות להתבשם מריח הקטורת. די נשים ביריחו, אויף אזוי ווייט איז געגאנגען די שמעק, אז די פרויען וואס זענען געווען דארטן, האבן נישט געדארפט האבן קיין פערפיום, דאס אליינס האט אריינגעגעבן א גוטן שמעק אין זיי, און דאס איז געווען גענוג. כלה שבירושלים, א כלה וואס האט געוואוינט אין ירושלים, אינה צריכה להתקשט מריח הקטורת. נארמאל די כלות לייגן דאך מער, זיי זענען דאך א כלה, עס לייגט דאך אביסל מער פערפיום, לייגט אביסל מער פון די זאכן, איז אין יריחו, א כלה האט יא געלייגט, אבער אין ירושלים איז געווען די שמעק אזוי שטארק, אז דאס איז אפילו געווען גענוג פאר די כלות. אמר רבי יוסי בן דגלאי, עזים היו לאבא בהרי מכמר, מיין טאטע האט געהאט דארטן אויך עזים, והיו מתעטשות מריח הקטורת, און זיי האבן געדארפט סניזן פון די ריח הקטורת, אויך עפעס א ווייטע פלאץ, און ביז דארטן אהין איז געגאנגען דער שמעק. אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה, סח לי זקן אחד, עפעס א זקן אחד האט מיר דערציילט, אז פעם אחת הלכתי לשילה, אמאל בין איך געגאנגען צו די שטאט שילה, דארטן איז נאך געשטאנען דער משכן, והרחתי ריח קטורת בין כותליה, און אויף אזוי ווייט, שוין געווען לאחר דעם משכן, דער משכן איז שוין לאנג נישט געשטאנען, אבער געגאנגען צו די ווענט האט מען געשמעקט דארטן דעם קטורת, דאס הייסט עס איז געווען איינגעבאקן דארט אין די ווענט דעם ריח הקטורת, וויל ער אויסברענגען קוק ווי שטארק און ווי גרויס און ווי גוט איז געווען דער שמעק פון די קטורת.